ג' חלקים מהתוועדות מוצאי שבת פרשת כי תשא תשל"ט.
די הערות פון כי תשא אין אויף זוהר ברענגט ער גלייך אין תחילת ההערות דאס וואס ער זאגט אין זוהר אז מען האט געזעהן תנאים אמוראים האבן געהערט א דבר פלא, און דערנאך דאס וואס ער מבאר דארט באחרית הימים וועגן זמן הגאולה ווי ס'וועט זיין, און לרוב חביבות הדבר אז מען זאל דאס נישט פארגעסן. האט מען געמאכט א קניפל, קושר געווען א קשר, איינער האט קושר געווען איין קשר, א צווייטער האט קושר געווען די ל' אדער ארבעים קטרי קשרים, וואס דערפון נעמט זיך דרך אגב דער מנהג וואס מען זאגט אז מען זאל כדי אויף נישט פארגעסן זאל מען מאכן א קניפל, איז דאס א ענין וואס פירט זיך אזוי א היינו דאמרי אינשי. אבער אין זוהר שטייט עס דא בפירוש און בארוכה ווערט דאס מבואר דערנאך אין דער הערה. ביז וואנעט אז מ'דארף האבן א זכירה גדולה זאגט ער דעמאלט ניט איין קניפל נאר כמה וכמה קניפלעך ביז ל' קניפלעך ארבעים קניפלעך. און ער איז מבאר בארוכה פארוואס ס'איז געווען דער ריבוי און וואס איז געווען דער שינוי און וואס דארף מען האבן דעם קשר מצד דערויף וואס איז דא שכחה וכו'. ער איז אבער ניט מבאר ווי כמדובר כמה פעמים פארלאזנדיג זיך אז דאס וועט מען זיך אליין כאפן וואס איז דא דער קשר אז מען מאכט א קניפעל דערפאר וועט ער ניט פארגעסן. איז דאס פארשטאנדיק לויט דערויף וואס ער איז מקדים סיי אין זהר און נאך מער באריכות אין דעם ביאור אז דאס איז אן עצה פון שכחה אנטקעגן שכחה וואס שכחה נעמט זיך פון מלכות און דאס נעמט זיך פון לעומת זה, פארוואס איז אין מלכות דא דער ענין פון שכחה, דערפאר וואס רגליה יורדות, און זי באשאפט א גאנצע וועלט מיט אלע עניינים וואס אין וועלט, ווי ער טייטשט זיך עס אפ אין אחרית הימים אז עולה זיין וועט עולה זיין דער טייל פון מלכות פון קליפת נוגה וואס איז בטוב שבזה, מה שאין כן דער חלק שאינו טוב שבזה. וואס דערפאר דארף מען האבן דעם ענין פון מאכן א קניפעל, ווארום פון דעם יענעם טייל קען ווערן דער ענין פון שכחה. ווי אזוי באווארענט מען דעם חלק שלעומת זה, זאגט אויף דערויף דער אלטער רבי אין אגרת התשובה, אז והיה רגיל לקרות פרק אחד יקרא שני פרקים, לקרות פסוק אחד יקרא שני כתובים, און פרק ישנה, פרק אחד ישנה שני פרקים, אז דאס זאגט אז דאס איז בדוגמת הקשר, נישט בדוגמת הקשר א ענין פון סתימה, בדוגמת הקשר פון מאכן א קניפל, און איז גלייך מבאר פארוואס דארף מען דווקא האבן א קניפל, ווארום א קניפל איז אז ס'ווערט כפול ומכופל, נישט פרק אחד כתוב אחד נאר דווקא שני פרקים און שני כתובים.

אבער על כל פנים דארט איז מובן פון דעם ביאור אין אגרת התשובה אז כדי צו מבטל זיין די ענינים פון לעומת זה מיט אויכעט דערויף אויכעט דער ענין פון שכחה דארף מען האבן א ענין כפול וואס דאס איז דורך וואס דריקט זיך דאס אויס דורך דערויף וואס מען מאכט א קניפל און וויבאלד אז דאס איז אזוי ברוחניות הענינים איז נשתלשלו מהן אויכעט בגשמיות הענינים אז דורך מאכן א קניפל איז מען מבטל שכחה כפשוטו דורך מאכן א קניפל כפשוטו. און דא ווערט אבער די שאלה, מען געפינט נאך דער ענין פון קניפל ביים שר המשקים. ס'איז דא אין סוף פרשת וישב שטייט אז לא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו, וואס דער פסוק חזר'ט איבער צוויי מאל לא זכר און וישכחהו, זאגט ער אין מדרש רבה אז ער האט זיך משתדל געווען ניט פארגע ניט פארגעסן דורך וואס? דורך דערויף וואס קושר קשרים, וויבאלד אבער אז ער האט טאקע געמאכט עצות לזה, און דורך וואס? דורך קושר קשרים, און אף על פי כן איז וישכחהו. דערווייל לערנט מען אבער אפ אז דורך דערויף וואס א שר המשקים איז קושר קשרים פארגעסט ער נישט. איז דער ערשטער ביאור בזה איז אז דאס איז מצד דעם ענין פון בחירה, ווי גערעדט כמה פעמים אז דער אייבישטער האט געוואלט אז זאל זיין א בחירה חופשית, אויב מען וואלט געזען ניסים בגלוי, און מען וואלט געזען אז א קושר קשרים העלפט ביי אידן, און העלפט ניט ביי ניט-אידן, וואָלט דאָס אָט דעמאָלט ממעיט געווען אין די בחירה חופשית בנוגע צו אידישקייט בשעת מען זעט דעם אתה בחרתנו בעיני בשר, בשעת אַז מען קוקט בעיני בשר, ווי ער זאָגט אין תניא, איז ער נדמה צו אומות העולם בגשמיותו ובחומריותו. אָט דעמאָלט איז שייך צו זאָגן אַ ענין פון בחירה. וואס דאס איז דער טעם אויף דערויף, ווי טאקע שייכות א גשמיות פון א אידן וואס מען זאגט אז דאס איז א גוי קדוש, געבארן געווארן בקדושה ובטהרה, מען רעדט נאך מקדש עצמו בשעת ווי ער זאגט אין תניא, און דערנאך זאגט מען אז די גוף וואס ווערט דערנאך געבארן דארף מען האבן אתה בחרתנו מכל העמים ובנו בחרת מכל עם ולשון, דערפאר וואס ער איז דומה לאומות העולם ווי אזוי קען דאס זיין? האט עס טאקע געדארפט זיין אנדערש, אבער דעמאלט וואלט נישט געקאנט זיין די בחירה ווי ס'דארף צו זיין, האט מען געמאכט אז ניט קוקנדיג אויף די אלע עניינים, איז בחיצוניותו ובלשון התניא בחומריותו, איז ער דומה לשאר אומות העולם, וואס דערפאר איז בשעת א שר המשקים מקשר קשרים, העלפט עס אויכעט בנוגע צו מבטל זיין זיין שכחה. דערפון וואס מען זעט אז ענין השכחה איז עד כדי כך נוגע אין אידישקייט, ביז וואנעט אז מען זאגט בנוגע צו תפילין וואס הוקשה כל התורה כולה לתפילין, אויף וואס איז דער ענין פון תפילין וואס שטייט גלייך אין אנהויב נאך אין פרשת בא ווי דערמאנט פריער אז זאל זיין לזיכרון בין עיניך. אז ציצית וואס שקולה כנגד כל המצוות, כדי עס זאל זיין וראיתם אותו איז זיין וזכרתם, אלס דער ענין פון זיכרון, ובפרט נאך אז מען פארגעסט ניט מי אני ומה אני, וואס בלשון פון דעם תניא איזהו חכם הרואה את הנולד, ער דערמאנט זיך אז ערשט מיט א רגע פאר דערויף איז ער געווען אין ואפס המוחלט. און ווי דער אלטע רבי מוסיף, ווי ס'איז געווען פאר ששת ימי בראשית, און דער רגע איז ער געווארן א מציאות, דורך וואס? דורך דבר הוויה. און ווי שייך איז צו זאגן ווי אזוי ער זאל זיך פירן, דא עפעס אין דערויף א ספק? דארט איז נישט שייכות אין דערויף קיינע ספיקות, איי וואס ער גיבט א קוק דא זעט ער אז ס'איז דא אזענע וואס ונהי בעינינו כחגבים. און ס'איז דא אזענע וואס זיי זיין שבעים אומות העולם, און ס'איז דא אזענע וואס זיי זיינען פון המן'ס אייניקלעך וואס האבן זיך נישט מגייר געווען, וכיוצא בזה, און ער איז איין און איינציגער, ער ווייס אבער אז די חגבים, און להבדיל המן מיט זיינע אייניקלעך, זיינען ערשט באשאפן געווארן מאין ואפס המוחלט, ממש ווי עס איז געווען לפני ששת ימי בראשית. קאן דאך נישט זיין אז דאס איז היפך השם, ס'קאן נישט זיין אז דאס זאל שטערן צו אידישקייט, בשעת זיי זענען ערשט באשאפן געווארן פון דעם אייבערשטן אליין. ווי קומט עס אז ס'איז דא א איד וואס טראכט עפעס וועגן אן אנדער זאך אין אן אנדער אופן, ער האט פארגעסן בשעת אבער ס'וועט זיין וזכרת, אט דעמאלט איז א זיכערע זאך, בטלה שכחה, ווערט בטל אלע עניינים ההפכיים. און אט דעמאלט פירט ער זיך אין אן אופן פון לימוד התורה און קיום המצוות און כל מעשיך לשם שמים און בכל דרכיך דעהו און ס'איז גאר קיין פלא ניט נניח ער וואלט געזען די בריאה בעיני בשר און וואלט עס געזען אויף זיך אליין וואלט אים איינגעפאלן מחשבת חוץ ביים גרעסטן בעל תאוה וואלט עס אים אויך נישט איינגעפאלן, ער האט געזען ער איז ערשט באשאפן געווארן מיט דער תאוה דורכ'ן דעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער זאגט אים, הער זיך איין, איך באשאף דיר און טו ווי איך זאג דיר, נישט ווי דיין תאוה זאגט דיר, און ער ווייס אז אין א רגע ארום דארף ער ווייטער אנקומען צו דעם אייבערשטן, ווארום דער רגע שלאחרי זה דארף ער נאכאמאל נתהווה ווערן. מאין ואפס המוחלט ממש ווי ס'איז געווען לפני ששת ימי בראשית, און ס'איז ניטא קיין אנדער וועג דערצו סיידן על ידי דבר הווי. וואס דערפון איז אויכעט פארשטאנדיג די ענין און די חשיבות און דעם עיקר וואס איז דא אין זכור את אשר עשה לך עמלק די זיכרון פון צד ההפכי און לא תשכח אז אף על פי כן קען קומען צו גיין א עמלק און אפקילן אשר קרך בדרך, דארף מען האבן דערצו אויכעט די עצה אויף דערויף לא תשכח און דאס איז ווייניג, די התחלה דארף גאר זיין זכור בפה, ארויפקומען אין דיבור אין עולם הזה הגשמי ובחלל ובאוויר שבעולם הזה הגשמי, ובוקע אווירים מיט די אלע פרטים ווי ער רעכנט אויס אין תניא, און אט דעמאלט איז מען זוכה בקרוב ממש וראו כל עמי הארץ כי שם הווי נקרא עליך, אז מען זעט און מען הערט דאס בדיבור ווי אזוי מען שרייט אויס אויף יעדער אידן אז שם הווי נקרא עליו. און דערנאך וועט זיין דער ונגלה כבוד הווי וראו כל בשר יחדיו כי פי הווי דיבר בביאת משיח צדקינו וועט מען דערהערן מ'וועט ניט דארפן אנקומען צו זיכרון וואס איז שייך צו זאגן אויף א זאך וואס מען הערט עס ניט אין אוזן הגשמי, משא"כ אז מען הערט באוזן הגשמי אזנינו שמעו ולא אחר, מען זעט עס אין עיני בשר עינינו ראו ולא זר, ווי אזוי ס'ווערט נברא מאין ליש, און ווי אזוי פי הוויה דיבר און איז מהווה לעיניו ממש די גאנצע מציאות ארום אים, מאין ואפס המוחלט ממש כמו"ש כפי שהיה לפני ששת ימי בראשית, וועט מען דאס זען און הערן בקרוב ממש ווארום ישראל נגאלין מיד, און ס'קומט צו גיין משיח צדקינו, ונגלה כבוד הוי' וראו כל בשר יחדיו, כן תהיה לנו בעגלא דידן לחיים.